עריעס דעט דעי אר קאנעקטעד ממש אין פאראלעל טו וואן אנאדער די טינגס איז תפילה און ספירה דאווענינג און ספירת העומר און א ווערי אינטרעסטינג טינג אלסו טו מענטשן דעט איי ריעלייזד דער רבי דאזנט סעי איט אין די שיחה באט ווי סי איט ווען ווי לערן ווי סי איט דעט דיס פארברענגען וואס כ ד טבת תשמ ב און יוזשעלי דער רבי וואלט מעיק א סיום יו ד שבט, כ' אב, די רבי וואלט מעיק א סיום, באט כ' ד טבת אלסא ווען הי פארברענגט. איווען ביפאר די קבלת הנשיאות, כ' ד טבת תשי ד איז א לאנג שיחה אויף סיום הש ס כולו, סוף נדה. אין י ב דער וואס א דער וואס א סיום. די רבי מעיקס היר א ווערי אינטרעסטינג יוניק סיום, א סיום אן די סידור אויף די אלטע רבי.

סאו ווי האב א יסוד פון די פון די חינוך און אלסא פון מפרשים און פוסקים דעט די איידיע אויף ספירת העומר פרעפערעישן פאר שבועות דער תוכן וענין הנל דיס וואט ווי דזשאסט לערנט דעט די דעט ספירת העומר איז א פרעפערעישן פאר שבועות איז אויך נוגע להלכה ווי קוד סי דעט אין הלכה ווי קוד סי דעט איטס א פרעפערעישן פאר שבועות ווער דו ווי סי איט רבי סעז געשמאק ווי עס ברענגט זיך אין הנל בכמה פוסקים איז בראט דאון אין סאם פוסקים אלס איינער פון די טעמים וואס מען מאכט נישט קיין שהחיינו אויף ספירת העומר רבונו של עולם ווי מעיק א שהחיינו סוכות ווי מעיק א שהחיינו ראש השנה שבועות וויי דאנט ווי מעיק א שהחיינו די פירסט נייט אויף ספירה עטס א בא מזמן לזמן anything that comes מזמן לזמן יו העוו טו מעיק שהחיינו האו קאם ווי דאנט מעיק שהחיינו

בזמן הבית פאר שור און אויך בזמן הזה לויט די דעות וואס עס איז דאס מדאורייתא אדער מדרבנן זכר למקדש דערס אפיניענס דעט טודעיס ספירת העומר סאם פיפל סעי דאורייתא סאם סעי מדרבנן סאו איטס זכר למקדש באט עטס דרבנן סאו איט מינס דעט יו מעיק א מצוה עס א מצוה עוורי נייט מ'מאכט אויף איר א ברכה נאט אונלי עס א מצוה עס א מצוה יו מעיק א ברכה און נאך מער יעדן טאג נאט מעיק וואן ברכה די פירסט נייט און יוצא אל פארטי ניין דעיס ביז אז דורך ספירת העומר וואס א מצווה על כל אחד ואחד מישראל דיס וואט יו דזשאסט סעד היער איט איז ומצווה על כל אחד ואחד מישראל וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד איטס נאט סאמטינג דעט ווי קאונט אין שול די חזן קאונטס אור בית דין קאונטס איטש און עוורי וואן העז א מצווה טו קאונט טרו איטש און עוורי וואן איז קאונטינג וואט העפנס ווערט אויפגעטאן אז ביום חמישים לעומר איז חג השבועות סאו ווי סי א ווערי אינטרעסטינג לכאורה

ספירת העומר אקורדינג טו די אלטע רבי ווער הי פוט איט אין די סידור עז ווי סעד איטס גאנע בי א סיום אן די סידור אויף די אלטע רבי אות ב' על פי הנל אין דעם גדר פון ספירת העומר קען מען מבאר זיין דעם טעם וואס דער אלטע רבי האט געשטעלט ספירת העומר צום סוף פון זיין סידור אקורדינג טו וואט ווי דזשאסט לערנט די ספירת העומר העז אין די טו קאמפאנענטס עז וואן טינג דעט איטס א פרעפערעישן פאר שבועות פון די אדער סייט דערס די איידיע דעט איטס א מצוה עוורי נייט

בי טעסטעד אן סאמטינג איטס נאט איט וואס נאט פרי פאר אלל קאז עווריטינג וואס ארגענייזד און דער אלטער רבי בכלל וואס ארגענייזד אין עווריטינג בפרט ווען איט קאמס טו סדר תפילה וואס תוכנו איז סדר תפילות מכל השנה איז מובן דער אלטער רבי ראוט אן די אוטסייד אויף די סידור איט סעז סדר תפילות מכל השנה באט איט דאזנט סעי סידור סדר, אורדער. די אורדער איז אלסא מינס סאמטינג. איז מובן אז דער סדר אין דעם איז בתכלית הדיוק. איטס ווערי בדיוק בתכלית. הועווער העז טיים שוט לערן די פוט נאט נאמבער טען, עז די צמח צדק און די רבי נשמתו עדן ווער ווערי קערפול אין די סידור נאט טו בי משנה עניטינג וואט די אלטע רבי ראוט דער. ענד פוט נאט אילעווען ווי גאנא לערן, במיוחד על פי מה שאומר הצמח צדק, קוואוטעישן פון די צמח צדק, היו לפניו שישים סידורים מנוסחאות שונות ומן כולם בירר וליבן את הנוסחא שבסידור שלו, דער אלטער רבי האט סיקסטי סידורים, סיקסטי נוסחאות, און הי קאמביינד, הי טשוז, און הי מעיד וואן אוו דעם. סאו איי סי דעט איטס ווערי ווערי פריסייז און ווערי קערפול. דער דיוק אינעם סדר איז נאכמער מודגש נאו ווי גאנא סי דעט דעט אנאדער ריזן דעט איטס ווערי ווערי פריסייז, ווען מען פארגלייכט דאס מיטן סדר אין סידור האריזל, איים גאנא קאמפער איט טו די סידור האריזל, די אלטע רבי קאלס איט

פשוט געשמאק. בפשטות יש לבאר דעם טעם וואס דער אלטער רבי האט משנה געווען בסידורו, פון דעם סדר בסידור אריזל, ווי העוו א ווערי סימפל ענסער, ווייל דעם אלטן רבינ'ס סידור איז כידוע א שווה לכל נפש, נישט ווי סידור האריזל וואס איז פאר יחידי סגולה, סידור האריזל איז מעיד פאר סעפרעט ספעשל פיפל, איטס נאט א איזי טינג טו טו דאווען די סידור האריזל, יו העוו טו בי א פייעס פערסאן, יו העוו טו בי א לערנעד פערסאן, קבלה און חסידות, טו בי עיבל, דער אלטער רבי מעיד די נוסח עקארדינג טו די אריזל, באט די כוונות און די האול טינג הי טוק אוט. וואס איז פאר יחידי סגולה ווי ס'איז אויך ידוע אז מטעם זה האט דער אלטער רבי אין זיין סידור נישט אריינגעשטעלט די אלע כוונות פון אריזל ביסט איט דידנט פוט איט דערפאר נאו וויל אנדערסטענד וויי די אלטער רבי פוט ספירה ביי די ענד נאט עז די אריזל וויי דערפאר איז דער סדר אין סידור אדמור הזקן תדיר קודם לשאינו תדיר דער איז א כלל אין הלכה ווען דער איז א תדיר סאמטינג דעט איטס אלוועיס סאמטינג דעט איטס נאט אלוועיס ווי דו פירסט דאס סימפל ווערי סימפל פרוף קאמס יא, אבער א געשמאקער זאך דעט יו סי איט ממש, שבת ראש חודש, יו העוו טו סעי רצה יו העוו טו סעי יעלה ויבוא וואט דו ווי סעי פירסט, פאר שור רצה ביקאוס רצה ווי סעי עוורי שבת, יעלה ויבוא אין ראש חודש קאמס אוט וואנס אין פייוו סיקס מאנטס, סאם טיימס סעווען מאנטס, דיפענדס האו מעני דעיס יו האוו ראש חודש, ראש חודש גאוס סאנדעי מאנדעי טוסדעי ווענסדעי טורסדעי דען קאם אגען שבת, סאו ווי סי תדיר ווי סי נאט תדיר, און דער רבי איז גאנע סעי די מצוות וואס קומען פעם אחת בשנה, שטייען זיי דארט לויטן סדר השנה. דער איז דאווענינג דעט איז עוורי דעי איז עט די ביגינינג. דער רבי סעד סדר השנה, גיב א לוק אין אלטע רבי'ס סידור, וועסטו זען איט גאוס חנוכה, פורים, קרבן פסח, הגדה של פסח, ולאחר זה ספירת העומר. עקארדינג ממש קראנאלאדזשיקל עז די סדר אוו די יער. פירסט קאמס חנוכה, דען קאמס פורים, דען קאמס קרבן פסח, דען קאמס הגדה, און דען ספירת העומר. ווי העוו א ווערי סימפל ענסער, געשמאקע ענסער. רבי איז נאט סעטיספייד. באלד אבער אז דער אלטער רבי האט געשריבן סידור בהתאם מיט דעת הפוסקים להלכה, און צוזאמען דערמיט אויך מברר און מלבן געווען דעם נוסח על פי כוונת האריזל, נאר די סודות וכוונות האט ער נישט מציג געווען, עטס די די סדר אוו די סידור העז טו דו וויט די כוונות אוו די אריזל אלסא, סאיז אנאדער פוינט, כדי עס זאל זיין שווה לכל נפש, דעטס וואי הי דידנט פוט אין די כוונות אין די סידור, אויך צו די וואס זענען נישט שייך צו בפועל מכוון זיין די סודות, איטס פאר עוועריבאדי, שווה לכל נפש, איז מובן, איי מאסט קאם טו א קאנקלוזשן, אז אויך דער סדר אין סידור איז נישט נאר בהתאם צו פשטות הענין, איט דאזנט מעיק סענס איף ווי גאו ביי פשטות הענין ביקאוז אוו די קראנאלאדזשיקל סדר דעטס וויי ספירה איז ביי די ענד, נאר על פי תוכן, רבי אנדערליינס על פי תוכן הענין, ווי ס'איז על פי נגלה, און מיט זייער תוכן בפנימיות הענין, ווי גאנע פיינד אוט על פי נגלה און על פי פנימיות הענין די קאנעקשן וויי די אלטער רבי פוט ספירה ביי די ענד אוו די סידור, ועל פי זה יש לומר.

חפצא די דאווענינג, ווען איי סעד די גברא הועווער קאונטס ספירה ענד הועווער דאווענס. סאו ווי העוו פאר טינגס, נגלה און חסידות אין סוד ווי גאנע סי איט, די איידיע די קאנעקשאן וואט ספירה ברינגס אוט די איידיע וואט איז די סידור, און אלזא ווי גאנע סי איט אין די חפצא און אין די גברא. ביוטיפול. אות ג. אין אות ג די רבי איז גאנע ברינג א ניו לוק אוו די ענין אוו דאווענינג און די ענין אוו ספירת העומר, און וואטס די רייט ווארט טו סעי, די פאראלעל אר די. אר דעי אר פארעלעל דעי אר די סעים עקזעקט טינג לכאורה ווי דאנט סי עניטינג דעט איז אה קאמפערסאן יעס ממש קאמפערסאן יא אקעי אות ג די מצוה פון תפילה איז ווי דער רמבם זאגט דער רמבם זאגט אין אין אין הלכות תפילה מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם איטס א מצות עשה טו דאווען עווערי דעי, ביקאז איט סעז ועבדתם את השם אלוקיכם, מפי השמועה למדו, שעבודה זו היא תפילה, שנאמר ולעבדו בכל, וואט איז דיס עבודה בכל לבבכם? די גמרא איז עסקינג א קוועשן, איזו היא עבודה שבלב? איי נאו איי קוד סערוו די אייבישטער וויט פוטינג אן תפילין, גיווינג צדקה, באט האו קוד איי סערוו די אייבישטער וויט לבבכם? וואס מיינט לעבדו בכל לבבכם? איזו היא עבודה שבלב? סאו די גמרא סעז, זו תפילה. במקום אחר, אין אין די אין די העדינג אין די העדינג אוו הלכות תפילה, די רמבם איז יו נאו לייק א סאמעישן ווען יו ווען יו רייט די העדינג אוו הלכות תפילה וואט דאז איט סעי, די רמבם טייט מיט זיי לעבוד את השם בכל יום בתפילה. איינע פון די ביאורים על פי נגלה אויף דעם וואס תפילה איז א ענין פון עבודה, עבודה שבלב,

פרעיזינג די אייבישטער הללוקה'ס, דען איט קאמס טו שמונה עשרה סטארטינג רופא חולים מברך השנים און אל די ברכות דעט ווי אר עסקינג, ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, העז טו בעג בעג די אייבישטער פאר וואטעווער יו ניד, ואחר כך עפטער דעט קאמס אגען שבח והודאה להשם על הטובה שהשפיע עליו. הי טענקס די אייבערשטער פאר די חסד דעט הי געיוו אים. די הסברה בזה. דער רבי איז גאוינג עקספלעין וואט די רמב"ם מינס וויט דיס עדדינג וויט דיס וואט הי סעז נאו. מצוות מצוות טיילן זיך בכלל אין צוויי סוגים. דער'ס טו קאטעגאריס אויף מצוות. מצוה שבמעשה. דער'ס טו קאטעגאריס אויף מצוות, אין די פירסט קאטעגארי דער איז א סוב קאטעגארי, דער'ס טו, וואט איז דעט? מצוה שבמעשה, צי אן עשיה כפשוטה בפועל ממש, אין מעשה דער איז טו טינגס, דער איז נאמבער וואן עשיה כפשוטה בפועל ממש, ווי לבישת ציצית,

יו העוו טו טעל די סטארי שטייט והגדת לבנך ביום ההוא די מצוה איז אין סעאינג דעטס די מצוה אויף פסח ביינאכט אלסא די מגילה וואטס די מצוה אויף מגילה טו ריד מה שאין כן תפילין מיט תפילין און ציצית איז יו העוו טו ממש עקשנס נאט אנלי דיבור סא ווי העוו וואן וואן קאטעגארי אויף מצוות איז מעשה נאו ווי קאם טו די סעקאנד וואן וואס עיקר קיום המצוה שבזה איז פעולת הדיבור והקריאה

נאו די קוועשן איז ווער איז תפילה גאוינג אין אין וויטש קאטעגארי איז תפילה איז תפילה גאוינג אין לכאורה איף יו לוק פירסט גלענס וואט ווי לערנד טיל נאו גאוז אין אין דיבור תפילה יו העוו טו דאווען דער רבי איז גאנא אינאוועיט היר סאמטינג ווערי געשמאק און אינטרעסטינג איטס בעיסט אן אן עז ווי סי לעיטער אין חיים בריסקער ווי סי דעט דער רבי איז גאנא אינאוועיט דעט תפילה העז באוט קאמפאנענטס ווערי געשמאק מיט וואס א תפילה איז מיוחד

דאווענינג מאסט בי סעאינג, וואטס די מעין טינג אין דאווענינג? די איידיע אויף מתחנן ומתפלל, דעט יו ניד די כוונה שבראש און די רגש אויף די הארט, דעטס וואט יו ניד אין דאווענינג, און אף על פי אז בכמה מצוות איז די דין אז די מצוות איז די כוונה אינאוועיט היר דעט תפילה מאסט העוו די ענין אויף מחשבה און רגש, דער רבי סעז לכאורה ווי סי אין אדער מצוות אלסא, וואט איז די חידוש אין תפילה דווקא? צריכות כוונה לצאת דער רבי ברינגס לשון פון אלטע רבי צריכות כוונה לצאת ידי חובתו בעשיית המצוה יו העוו טו העוו כוונה וויי יו דואינג די מצוה בשעת עס פעלט די כוונה לא יצא ידי חובתו מן התורה סא לכאורה איז עס ביי אדער מצוות אלסא איז עס נאר דער רבי איז אינאוועיטינג היר איז עס נאר אן ענין פון כוונת המצוה אבער נישט א חלק פון דער מצוה גופא. דער רבי איז גאנא סעי סאמטינג ווערי אינטרעסטינג. דער רבי איז גאנא סעי דעט דער איז אין עוורי מצוה דער איז טו פארטס. דער איז די חפצא אויף די מצוה דאט וואט איים דואינג, און דער איז די מחשבה אויף די מצוה וואט איים דואינג. איף איי איף איי דיד א מצוה, איי פוט אן תפילין, און איי דידנט טינק וויי איים פוטינג אן תפילין,

סא היר ווי סעי דעט ביי כוונת המצוה איז איטס א כוונת המצוה באט די מצוה יו דיד די חפצא יו דיד לעטס סי אין רייט דיס איז אל ביי אל אדער מצוות תפילה איז יוניק תפילה איז דיפרענט דען אל אדער מצוות ווער דו ווי סי איט ביי תפילה אבער איז די חפצא פון מעשה התפילה די עקשן אויף דאווענינג מתחנן ומתפלל כוונת הלב כלשון הרמב"ם לאחר זה ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה העס טו בי די ענין אוו בקשה ותחינה, איי דאנט נאו האו טו טרענסלעיט תחינה, וואט איז איט? בקשה איז איז איז עסקינג, תחינה איז בעגינג, אקעי, עסקינג און בעגינג, דעטס וואט איט איז, די רמב ם איז עמפעסייזינג האו דו יו דאווען, בקשה ותחינה, וואס מען זעט דארף זיין, יו קענט דו עט סתם אזוי, יו קענט קאם טו שול און גאו אין און פוט אן די תפילין און דאווען, נידס א פרעפעס, ניד א הקדמה, שיפנה את לבו, לשון רמב ם, שיפנה את לבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה, דען איז דען איטס א דאווענינג און דערנאך בשעת התפילה העס טו בי ביי אים די בקשה ותחינה עסקינג און בעגינג די אייבישטער און בלא זה איז נישט נאר אז דער גברא איז נישט יוצא ידי חובת המצוה איף הי דידנט דו איט נאר עס איז נישטא קיין חפצא בכלל דער דיבור איז נישט קיין תפילה איטס נאט איטס נאט א דאווענינג

א ענין הנל שבתפילה ווי דזשאסט עסטאבלישט אין תפילה אז דווקא די ידיעה וכוונה מאכט די חפצה פון מצוות התפילה וויטאוט דער איז נאו חפצה און אן דעם הייסט עס נישט קיין חפצה פון תפילה אינגאנצן איז בגלוי אין ספירת העומר וויר גאנע פיינד איט אין ספירת העומר ווער דו ווי סי אין ספירת העומר דער אלטער רבי פסקנט דער אלטער רבי סעס אין שולחן ערוך מותר לספור בכל לשון שמבין אבל אם אינו מבין הלשון שסיפר בו אפילו ספר בלשון הקודש אם אינו מבינו לא יצא דכיון שאינו יודע המניין ווען יו קאונט ספיר ווען יו קאונט ספירת העומר יו האב טו נאו וויטש דעי איט איז איף יו דאנט נאו וויטש דעי איט איז יו דידנט דו ספירה אז די אלטער רבי פינישינג די סענטענס אנדערליינד די רבי אנדערליינד איט אין זו ספירה כלל לייק יו דידנט סעי נאטינג סא איי סי די קאמפעריסאן ביטווין ספירה אנד דאווענינג איף יו דיד ספירת העומר סאמבאדי ספיקס אנלי אינגליש הי דאזנט אנדערסטענד א ווארד אידיש און הי סעד היום שמונה ועש היום תשעה ועשרים יום הי דאזנט נאו וואט הי וואס סעי לייק הי דידנט סעי נאטינג. איין זו ספירה כלל. ביוטיפול, א קאמפעריסאן א ביוטיפול נפלא ספירת העומר ענד דאווענינג. דאס הייסט, די רבי איז גאנע ברינג איט אוט איווען מאר קלירער, אז דער ענין פון מצוות הספירה איז נישט די פעולה פון ספירת הימים בדיבור. דיס איז נאט, דיס איז נאט די ריעל טינג, אלדאו ספירה מוז זיין בדיבור.

ס'איז בכלל נישטא קיין חפצה פון ספירה, לייק יו דידנט סעי נאטינג. אין זו ספירה כלל עז די אלטער רבי סעס. נאו ווי סי די קאנעקשן ביטווין תפילה און ספירה, אנבעליוועבל. סאו, ווערי אינטערעסטינג אבזערוועישן, ווערי אינטערעסטינג כלל, דעט דער איז ספירה און תפילה אר ווערי יוניק, דיפרענט דען אלל אדער טינגס. עני אדער מצוה דעט יו דיד, יו פוט אן תפילין, יו דידנט טינק, די חפצה יו דיד. ווען איט קאמס טו ספירת העומר און דאווענינג, איטס לייק נאטינג, נאו חפצא, אויס דאווענינג. וויבאלד אז די מציאות פון תפילה ווערט געשאפן על ידי כוונת עבודת האדם, יא, אז וואטס די דאווענינג, וואטס מינס דאווענינג, מינס עבודה, עז ווי סעד, דער רמב ם סעס דעם לשון, ועבדתם את השם אלוקיכם, די גמרא עסקס איזה עבודה שבלב וואט קען יו סערוו די אייבישטער וויט די הארט, זו תפילה. איז לכו איז מובן אז לכל לראש איז דער שינוי וועלכע ווערט אין דעם גברא על ידי תפילה והקדמות לזה און אויך אין דעם איז א נקודה משותפת פון תפילה און ספירת העומר נישט נאר חפצא פון דעם רבי איז גאנע קאם אין נאו ענד סיי ווי סעד דער'ז א דיפרענס וויט איט מייקס א צ'יינדזש דאווענינג און ספירה מייקס א צ'יינדזש אין די חפצא און אין די גברא וואי ביקאז איף דאווענינג איז די מיין איידיע מיין דאווענינג דעט איי העוו טו דאווען מיט כוונה

שעת אן אדם איז מפנה את לבו מכל המחשבות וכו', א פערסאן איז קלינינג אפ היז ברעין, הי העז נאו דאגות, נאו הי קעים טו שול טו דאווען, און איז מתחנן און מתפלל פאר דעם אויבערשטן, ווערט ער מיט דעם גופא נשתנה, הי ביקאמס א דיפרענט פערסאן, ונתעלה ממצבו הקודם, ער שטייט אין א מעמד ומצב שונה לגמרי, עס ווערט א שינוי וחידוש אין אים וואט העפענס מיט אים איז בטל א די גברא איז בטל צו דעם אייבערשטן און איז בעגינג די אייבערשטער ביקאוז הי נאוז די אייבערשטער קוד העלפ הים עווריטינג סאו ווי סי איטס א שינוי נאט אנלי אין די חפצא א שינוי אין די גברא ווער דו ווי פיינד איט אין ספירת העומר אין דאווענינג ווי נאו דער רבי איז גאנע סיי ווער איז איט אין ספירה און אויך דער ענין איז מודגש בספירת העומר וואס יעדער איד זאגט בפשטות בתפילתו נאך דער ספירה פון יעדער נאכט

ספירת העומר ווי העוו אלרעדי אין די חפצא און ווי העוו אין די גברא אלסא אות ה' אין אות ה' דער רבי איז גאנע עקספליין אנאדער קשר אנאדער פאראלל ביטווין תפילה און ספירת העומר שייכות הנ"ל איז אלץ מצד דער פעולה און עבודה פון דעם אדם בתפילה ובספירת העומר יא העז טו דו מיט מיין עקשן אין ספירה און אין אין דאווענינג ס'איז דא נאך סא נאך איינע דער רבי איז גאנע ברינג אנאדער אנאדער אנאדער קאנצעפט מיט וועלכן תפילה טיילט זיך אויס פון רוב כל המצוות איז דער איז דער כוונה און מבוקש פון דער תפילה. דער רבי איז גאנע שאו דעט אין תפילה ווי סי סאמטינג דיפרענט, אנאדער טינג דיפרענט דען אל די מצוות, און די סעים טינג ווי גאנע פיינד אין ספירת העומר אלסא. רוב כל המצוות איז עיקרן די מעשה המצוה ובשלימות מיט דער כוונת המצוה, עז ווי סעד ביפאר, יו פוט אן תפילין יו יוצא אבוויעסלי, בשלימות איז ווען יו העוו די כוונה, און דערמיט האט זיך אפגעטאן אויך דער גמר המצוה מסדרן, איי פוט אן תפילין, איי טוק איט אףף, איים יוצא, תפילה איז קאמפליטלי דיפרענט, אנדערש איז מצוות התפילה, און איים גאנע סעי וואט דער רבי איז גאנע סעי, דען וויל לערן איט אינסייד וויר גאנע געט איט בעטער, דער רבי זאגט אז אין תפילה איז א דיפרענט טינג, וואט איז די מעין טינג אוו תפילה ווי סעד, כוונה און מחשבה, וואט העפענס ווען יו פיניש דאווענינג און דער אייבישטער דידנט ענסער יו, חס ושלום מתפלל אן סאמבאדי דעט'ס א חולה, און איט דידנט געט בעטער עפטער דאווענינג, דיד יו יוצא מיט דאווענינג אר נאט?

אז דער אויבערשטער זאל ממלא זיין בקשתו דעטס די האול איידיע אוו דאווענינג דאס איז נישט א צווייטע זאך לבד התפילה איטס נאט א סעקאנדערי טינג עז כוונה ביי תפילין נאר דאס איז דער תוכן כל מעשה התפילה עז ווי סעד ביפאר איף יו דידנט העוו דיס כוונה יו דידנט סיי נאטינג איטס נאט געדאווענט בעטן דעם אויבערשטער זאל עס זאל זיין מילוי הבקשה עסק די אויבערשטער טו פולפיל סאמטינג סא לכאורה וואס האט עס איפט איפט סטארט פון פיל אבער צוזאמען דערמיט איז דער קיום המצוה פון תפילה נישט פארבונדן כלל מיט מילוי בקשתו בפועל סטארט קיט דו איז דער אייבערשטער'ס גאנע ענסער יו אר נאט יו דיד יור מצוה יו פינישט מיט די תחנונים ותפילת אדם איז ער מקיים די מצות תפילה בשלימות אידער יו ווער ענסערד אר יו ווערנט ענסערד יו אר פיניש מיט יור מצוה ווער דו ווי סי איט אין ספירת העומר על דרך זה איז בנוגע לספירת העומר אגען אנאדער טינג דעט דעי אר קאמפערד ספירת העומר וויט דאווענינג ספירת העומר איז א מצוה וואס איז א הכנה והכשרה צו חג השבועות, צו מתן תורה כנל סעיף א'. דער רבי איז עדינג אן אין די אין די ברעקעטס ווערי געשמאק, בפרט אויף די ביאור הזוהר, ווי ער האט א דיפער אנדערסטענדינג וואט דאז איט מין הכנה און הכשרה צו שבועות, אז די ספירה פון די ז' שבועות איז על דרך ספירת ז' נקיים, דער זוהר סעז, וואט דאז איט מין? אז דורכדעם זענען אידן זיך מטהר בכדי להיכנס לחופה במתן תורה בחג השבועות, סעים טינג עז ווי עס בעולם הזה, די שבעה נקיים בעפאר ווי גאו טו די חופה ווי גאואינג טו די חופה אין שבועות וויט דער אייבערשטער חתן און כלה וואט דו ווי ניד סעווען וויקס שבעה נקיים סאו ווי סי וואט איז די שבעה שבועות הכנה און הכשרה צו מתן תורה אבער יחד עם זה ווערט די ספירה אן עניין און מצוה ברכה והמשכה בפני עצמו אז די השתוקקות והכנה והכשרה גופא איז אן עניין פאר זיך און אן עניין הכי עיקרי די הכנה דעט איי דיד טונייט איי רעד טוואנטי ניין די ספירה איטס נאט שבועות יעט, איי ארעדי פינישט די הכשרה, באט אין דיס עד די מצוה דעט איי דיד מיט א ברכה טונייט, און אן ענין הכי עיקרי ער איז דעם ענין הכי עיקרי ער איז דעם אידן מטהר מזוהמתו ארעדי, וואס דאס איז מדגיש מעלת עבודת האדם מצד עצמו, סא עגעין די קאמפעריסאן ביטווין באות אוו דעם, נאו עקארדינג טו דיס יסוד דעט ווי פוט דאון,

קאמינג בעק טו די איידיע וויי די אלטע רבי טשעינדזשד די סידור די ענד איז פינישינג אפ מיט ספירת העומר נאט מיט שמיני עצרת און שמחת תורה עז די אריזל פינישינג אין די סידור און איז גאנע גאו אינטו די בעגינינג אוו די סידור אלסא דער איז אלסא א דיפרענט דער פון די אלטע רבי ענד די אריזל אות ו' על פי זה יש לבאר דעם חילוק צווישן דעם סידור אריזל און דעם סידור פון אלטן רבי. כאטש אז דער סידור פון אלטן רבי איז מדוייק און מכוון על פי נוסח האריזל, סטיל הי דידנט פוט אין די ענד עז די אריזל, וואס דאס איז מודגש גלייך ביי די התחלות פון די סידורים, גאנע סי אין די בעגינינג אוו די סידור, ווי גאנע האב די פרוף, איטס אין די בעגינינג אוו די סידור און די ענד אוו די סידור, איט טשעינדזשד, קאוז איטס באות אוו דעם האב די סעים איידיע. סידור האריזל הויבט זיך אן מיט כללות תיקון ועליית העולמות, דעטס האו די אריזל סטארט די סידור, די דזשענערל, עלעוועיטינג עולמות, א איד דורך היז עבודה איז עלעוועיטינג די עולמות, מוסיף אור אין די עולמות, דער סידור פון אלטן רבי'ן פאנגט זיך אן א קאמפליטלי דיפרענט טינג, לשון אוו די אלטע רבי אין סידור די בעגינינג, מודעת זאת, מעלת קימת חצות לילה, איטס נאון, די אדווענטעדזש און סופעריאריטי אוו געטינג אפ אין חצות, על כן יתאמץ, הי שוד, ווארק הארד, לקום בחצות באיזה לילה שיוכל, טשוז א נייט דעט יו קען דו איט וואנס א וויק, וואנס א מאנט, שיוכל, שיוכל, ולהיות מכלל עבדי השם כולו. די הסברה בזה, די רבי איז גאנה עקספלעין וואטס די דיפרענס, וויי סטארטינג דיפרענט ענד פינישינג דיפרענט. לויט די פנימי'שע עניינים ווערט ארויסגעבראכט אין סידור האריזל,

מעין טינג עלעוועיטינג עלעוועיטינג די ווארלד, וואט העפענס ווען יו עלעוועיט די ווארלד, ווען יו עלעוועיט די ווארלד דער קאמס דאון די ברכות באוט אין רוחניות ענד אין גשמיות, דיס איז די אריזל, דעריבער קומט ספירת העומר וואס איז מדגיש עבודת האדם נישט בסוף הסידור, ווי דזשאסט עסטאבלישט וואט איז ספירת העומר, די סעים עז דאווענינג, איטס אווער עבודה דעט וויר געטינג פיוריפייד אין עווריטינג, זה החותם ותכלית, דער אריזל קאלד נאט דו איט, נאו הי ברינגס איט פריער, וואט קאמס עפטער דעט? לאחר זה קומען תפילות וכוונות פון שלוש רגלים, ראש השנה, יום הכיפור, ביז שמיני עצרת פון חזרת, וואס ענינם איז די שלימות אין די המשכות ווי זיי ווערן נמשך למטה. הי סטארטס די סידור די אריזל מיט עליית עולמות, און איז פינישינג וויט ברענגינג דאון די אורות למטה. די אלטע רבי גאוס קאמפליטלי אין א דיפרענט וועי. און נאו איטס אנדערסטוד וויי די אלטע רבי דיד איט. אין סידור פון אלטן רעבן איז דיפרענט וועלכער איז געשריבן דוקא באופן השווה לכל נפש נאט פאר קבליסטן און נאט פאר ספעשל פיפל יחידי סגולה די סודות וכוונות זיינען נישט בגלוי כנל דער נוסח איז באט די כוונה איז נישט בגלוי הי דידנט רייט איט דאון איז דער סדר אויסגעשטעלט באופן אז אין דעם ענין התפילה איז מודגש די עבודה פונעם אדם די פאוקוס דעט די עבודה איז עלעוועיטינג די ווארלדס אין דעם אלטן רבנס סידור איז מודגש די עבודה אויף די פערסן כנזכר לעיל בארוכה אז סיי די חפצה פון תפילה סיי די עליית האדם גברא איז אן עניין פון עבודת האדם דיס איז וואס דער אלטער רבי איז אינאוועיטינג היר ומאי טעמא איז ער מקדים און מגדיר גלייך ביי התחלה די מעלה פון קימה בחצות וואס דורך דעם איז מען אין כלל דער אלטער רבי פינישט אפ דער איף יו רימעמבער וואט ווי זשאסט לערנט איט סעז יתאמץ לקום בחצות באיזה לילה שיוכל ולהיות מכלל עבדי השם, אלטער רב'ס עמפעסיס איז אן אור עבודה, עבודת אדם, עלעוועיטינג אויף די אדם, דעטס וויי איטס ביגינינג מיט עבדי השם, און דעריבער איז אויך דער סיום פון זיין סידור נישט מיט די תפילות וואס זיינען פארבונדן מיט קדושת החג, נאר מיט ספירת העומר, הכנה צו די חג, וואס איז כל כולה פעולה ועבודת האדם אין די אלע עניינים הנ"ל.

ווי דאוונט און אפטער דעט ווי סעט א ברכה און סעט ספירת עומר איטש וואן סעט איט מעיבי איטס נאט סאו פאוערפול טו דא סאמטינג לייק דעט איז ספירת עומר מדגיש ספירת עומר איז קאמינג טעלינג אס נאו אז אין דעם זעט מען די פעולת העבודה מער ווי אין אן אנדער עבודה ווער ווי גאנע סי איט ווי גאנע סי די דיפרענס ביטווין יום טוב און שבת און די עבודה אויף ספירת עומר קביעת יום טוב בכלל איז תלוי אין בני ישראל

אבער מיט בית דין דווקא, דער איז א רול, העז טו בי בית דין, איי קוד נאט דו איט מיי סעלף, נאט נאבאדי קוד דו איט, מיטן קידוש החודש של בית דין, א כלל, נאט א יחיד, בית דין אין די נעים אוו כלל ישראל, און די תפילות פון די אידן במשך הרגלים זענען א תוצאה, א תוצאה אוו דיס בית דין, און די ברענגינג א הוספה אין קדושת היום טוב.

ספירת העומר זעט מען א קאמפליטלי דיפרענט טינג, אז דורך די ספירה פון יעדן יחיד בפני עצמו, הדגשה ביקאז נאט בבית דין לייק ביי א יום טוב, נישט דורך בית דין, ווערט אויפגעטון דער חג השבועות, וואט יו מענשענד ביפאר, דורך די ספירה אוו איטש ענד עוורי וואן אוו אס ווי קאמינג טו די שבועות, ער איז נישט תלוי בקביעות דראש חודש, נאטינג טו דו מיט ראש חודש, ווארום עצרת פעמים חמישה, פעמים שישה, פעמים שבעה.

אז חג השבועות איז הארבער ווי אנדערע ימים טובים, ווייל ער קומט נישט מצד הספק, איטס נאט א ספק, ווי אנדערע ימים טובים, און ער האט אין זיך א כוח של ודאי. אות ח', און דאס איז מדגיש די כללות מעלת עבודת האדם בתפילה, נאו גאנע ברינג אוט די אדווענטעדזש אוו וואט א איד קוד העוו אן אפעקט וויט דאווענינג. דער ענין פון תפילה איז נישט נאר צו ממשיך זיין

דער אויפטו פון תפילה איז יהי רצון, צו מאכן כביכול א רצון חדש, לוק אין פיפטי פייוו, לשון חזל, עושים רצונו של מקום, וואט דאז איט מין? ווען יו סעי איט ליטערלי, וואט דאז איט מין? פולפילינג, דואינג, די רצון אוו די אייבישטער, יו נאו וואט די אלטע רבי קאלס איט? כפירושו עושים, עושים רצונו, די מעקינג א רצון ביי די אייבישטער, עושים ממשיכין רצון חדש. כביכול מען מעיק א רצון חדש, עז איט סעז אין פיפטי סיקס כידוע החילוק בין ברכה לתפילה, עז ווי דזשאסט מענטשענט, וואס איז נישטא אין שורש ומקור, איט וואזענט איווען אין שורש ומקור, נאט איט וואז דער ענד איט וואז סטאפט. און דאס קומט אראפ אין וועלט און איז משנה נבראים, מכמו שהם, לוק וואט איטס דואינג.

אין אות ט' די רבי איז גאנע גאו טו פנימיות עז איי מענשענד גאנע בי בנגלה און בפנימיות אויך בפנימיות אקארדינג צו די אלטע רבי וויל סי מאר די קאנעקשן פון די ביגינינג אוו די סידור ענד די ענד אוו די סידור ענד נאט אקארדינג צו די אריז"ל ווי די פנימיות פון תפילה ווערט נתבאר דורך אלטן רעבן גופה וועט נאך בעסער פארשטאנדיג ווערן ווי גאנע געט בעטער אנדערסטוד די שייכות צווישן תפילה און ספירת העומר ובהתאם להנ"ל אין אין וואטס בהתאם ליין וויט וואט ווי סעד ערליער יא אין ליין יא אין ליין אין ליין וויט וואט וואז וואט ווי עסטאבלישד ביפאר די איידיע אוו תפילה און ספירה דער אלטער רבי איז מבאר אין לקוטי תורה אז תפילה ווערט נישט אריינגערעכנט אין דעם מנין פון תרי"ג מצוות תפילה איז נאט אינקלודעד אין די תרי"ג מצוות ווייל תפילה איז די כוונה פון כל התורה ומצוה געוואלדיגע ווארט איי לוקט אפ אין לקוטי תורה איז געוואלדיג ווי עמוד המקיים כל התרי"ג מצוות דוגמת חוט השדרה ווי העוו א חוט השדרה ענד נאט טאקינג אבאוט די ספיין איטסעלף

אמבליוועבל כבוד דאווענען איז די כוונה נאט אנלי תפילה מאסט בי וויט כוונה איטס די כוונה אוו אל אל די אדער מצוות דעטס וויי דאווענינג גאוז דאזנט גא אינטו די קאונט קאז איטס אבאוו ענד הי גיווס כוח טו אל די מצוות דעט שוד בי לייק תפילה וויט כוונה אמבליוועבל איך האב א מאן יעס דער עיקר אין דער עיקר אין א תפילה וואטס די מעין טינג אוו תפילה

און אחר כך מוסיף ולתקן את נפשותינו נאט אנלי די ווארלד באט אלזא אס און ווי עדינג אן דיטעלס נשמות נפשותינו רוחותינו ונשמותינו מכל סיג ופגם די המשכה אין כללית דעט ווי סעד די שפע רב דעט נמשך אין פרטים קאמס דאון אין דיטעלס איטס נאט אנלי שפע רב איטס פענעטרעטינג אינטו די דיטעלס אין כלים וואט דאס איט דו

למקומה ווי דאנט סעי נאט אנלי יחזור בית המקדש עז די רמבם סעז ווי דזשאסט פינישט די רמבם כי יבנה בית המקדש במקומו און מ'וועט מקיים זיין די מצווה כתיקונה דען איטס גאינג טו בי די מצווה ספירת העומר עז איטס סופאסט טו בי בשלימותה במהרה במהרה בימינו ממש אמן סלה